דינסטאג בהר. ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פונעם מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם בן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה יובל היא, דאס איז יובל שנת החמישים שנה, די פופציגסטע יאר תהיה לכם, דאס זאל זיין צו ענק, לא תזרעו, עטס זאלטס נישט אנבויען, ולא תקצרו, און עטס זאלטס נישט אפשניידן את ספיחיה איר ווידערוואקסונג, ולא תבצרו, איר זאלט נישט אפלעזן את נזיריה די טרויבן, וואס מען האט געהאלטן אפגעשיידט אנדערע מענטשן דערפון, זאגט רש"י יובל היא שנת החמשים שנה, מה תלמוד לומר? פארוואס דארף דאס שטיין? נאר לפי שנאמר וקדשתם, כדאיתא בראש השנה בתורת כהנים וואס די גמרא זאגט דארטן, וויבאלד ס'שטייט וקדשתם את שנת החמשים, וואלט איך געקענט מיינען אז פונקט ווי די יובל יאר איז שוין הייליג פון ראש השנה, הגם מען האט נישט געבלאזן שופר ביז יום כיפור, אבער פון ראש השנה זענען שוין די עבדים באפרייט געווארן, ווי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה זאגט, אז פון ראש השנה ביז יום כיפור זענען די קנעכט נאך נישט אהיים געגאנגען, אבער זיי האבן שוין נישט געדארפט ארבעטן פאר זייערע הארן, זיי האבן געגעסן און געטרינקען און זיך געפרייט, ועטרותיהם בראשיהם, ווען ס'איז אנגעקומען יום כיפור, דעמאלטס האט מען געבלאזן שופר און אלע זענען אהיים געגאנגען און די פעלדער זענען צוריק געגאנגען צו די ארגינעלע בעלי בתים. זעט מען דאך אבער אז מען האט צוגעלייגט צען טעג פון ראש השנה ביז יום כיפור, וואס דעמאלטס זענען שוין די עבדים באפרייט געווארן און דעמאלטס האט זיך שוין אנגעהויבן דער יובל, איז אפשר זאל מען אויכעט צום סוף פונעם יאר צולייגן פון ראש השנה ביז יום כיפור זאל ווייטער אנהאלטן די דינים פון יובל, ואל תתמה זאגט די גמרא זאלסט דיך נישט וואונדערן אויף דעם ווייל מען לייגט דאך צו מחול על הקודש. אויף דעם שטייט דער פסוק יובל היא דאס איז א מיעוט, שנת החמישים, נאר די פופציגסטע יאר איז הייליג, אבער די איין און פופציגסטע יאר, אפילו פון ראש השנה ביז יום כיפור דערפון, זענען נישט הייליג. את נזיריה זאגט רש"י, את הענבים המשומרים די געהיטענע טרויבן אבל בוצר אתה מן המופקרים, אז דו האסט עס געלאזט הפקר מעגסטו יא אראפנעמען דערפון. כשם שנאמר בשביעית כך נאמר ביובל, פונקט ווי עס איז געשטאנען ביי די דינים פון שמיטה אנהייב סדרה אזוי שטייט ביי יובל, נמצאו קומט אויס שתי שנים קדושות סמוכות זו לזו, צוויי הייליגע יארן נאנט איינס צום צווייטן, שנת מ"ט די נײַן און פֿערציקסטע יאר איז א שמיטה, און שנת החמשים איז יובל. זאגט דער תרגום יובילא היא שנת חמשין שנין תהי לכון, לא תזרעון ולא תחצדון ית כתהא, ולא תקטפון ית שבקהא. זאגט דער פסוק כי יובל היא קודש תהיה לכם, עס דארף זיין הייליג פאר ענק, מן השדה תאכלו את תבואתה, טייטשט רשי, ווילאנג ס'איז דא אויפן פעלד גענוג פאר די חיה, קענט עטס עסן פון די תבואה וואס עטס האטס אריינגענומען אינדערהיים. זאגט רשי קודש תהיה לכם, תופסת דמיה כהקדש, אז איינער זאל נעמען שמיטה פירות און פארקויפן, וועט די געלט באקומען א קדושה. אזוי ווי הקדש טוט תופס זיין די קדושה אויף די געלט, די זעלבע זאך די שמיטה פירות גייט אריבער די קדושה אויף די געלט. יכול וואלט איך געקענט מיינען תצא היא לחולין, אז די שמיטה פירא אליין זאל ארויסגיין און ווערן חולין דורך דעם וואס מען פארקויפט עס, תלמוד לומר תהיה, בהויתה תהא, די ארגינעלע פירא, די שמיטה פירא בלייבט הייליג. נאר די געלט וואס האב איך עס אויסגעלייזט דערויף ווערט אויכעט הייליג. מן השדה תאכלו, זאגט רשי על ידי השדה אתה אוכל מן הבית, דורך דעם וואס איז נאך דא אויפן פעלד מעגסטו עסן אין שטוב, שאם כלה לחיה מן השדה אז ס'האט זיך אויסגענוצט פאר א חיה אויפן פעלד, אתה צריך לבער מן הבית, דארפסטו עס אויסרוימען פון שטוב, כשם שנאמר בשביעית כך נאמר ביובל, אלעס אזוי ווי ס'איז געשטאנען שוין ביי די פרשה פון שמיטה, שטייט אויכעט ביי די פרשה פון יובל. דער אבן עזרא זאגט פשט מן השדה תאכלו את תבואתה דאס וואס די פעלד גיבט ארויס פון זיך אליין, מען טאר דאך נישט איינפלאנצן אין די יובל יאר, אבער אויב ס'וועט פון זיך אליין עפעס וואקסן, מעגט עטס עס עסן, אזוי ווי ס'איז געשטאנען ביי שמיטה. זאגט דער תרגום, ארי יובילא היא קודשא תהי לכון מן חקלא תיכלון ית עללתה.

איז פארגעברייט צו ירש'ענען דעם טאטן, זאל עס שוין בלייבן יעצט ביים זון? ניין, מ'גייט אויכעט צוריק צום ארגינעלן בעלבאס. זאגט די תרגום, בשתא דיובילא הדא, תתובון גבר לאחסנתיה. זאגט די פסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך, אז איר וועט פארקויפן עפעס פאר דיין חבר, או קנה מיד עמיתך, אדער דו וועסט אפקויפן עפעס פון דיין פריינט, אל תונו איש את אחיו, זאלט עטס זיך נישט אויספאפן איינער דעם אנדערן.

זאגט דער פסוק, וואס הייסט דו זאלסט נישט אויספאפן? נאר במספר שנים אחר היובל, לויט די צאל פון יארן וואס מען שטייט יעצט נאך יובל תקנה זאלסטו קויפן דעם פעלד מאת עמיתך פון דיין פריינד, במספר לויט די צאל שני תבואות פון די תבואה יארן, וויפיל תבואה ס'גייט נאך אריינקומען אין דעם פעלד ביז יובל ימכר לך, זאל ער עס פארקויפן פאר דיר. זאגט רשי במספר שנים אחר היובל תקנה. זהו פשוטו ליישב המקרא על אופניו, רשי זאגט די פשוט פשט אין פסוק גיי איך מסביר זיין, על האונאה בא להזהיר, די פסוק קומט ווארענען אויף אונאה מען זאל נישט אויספאפן יענעם, אז כשתמכור ווען דו פארקויפסט א פעלד, או תקנה, קרקע אדער דו קויפסט א שטיקל קרקע, דע זאלסטו וויסן כמה שנים יש עד היובל, וויפיל יאר איז יעצט דא ביז די קומענדיגע יובל, ולפי השנים לויט די יארן, ותבואות השדה, שהיא ראויה לעשות, וויפיל תבואה ס'גייט ארויסקומען פון דעם פעלד, ימכור המוכר ויקנה הקונה, אזא פרייז זאל דער פארקויפער רעכענען און דער קונה זאל באצאלן. שהרי סופו להחזירה לו בשנת היובל, יובל גייט דאך דער פעלד צוריקגיין צום פארקויפער. איז ואם יש שנים מועטות, אויב ס'איז געבליבן ווייניג יארן ביז יובל, וזה מוכרה בדמים יקרים און דער פארקויפער רעכנט דערפאר טייער, הרי נתאנה לוקח, האט ער דאך אויסגעפאפט דעם לוקח. ואם יש שנים מרובות אויב ס'נאך דא אסאך יארן ביז יובל ואכל ממנה תבואות הרבה, און דער לוקח וועט עסן דערפון אסאך תבואות, און ער האט געצאלט ביליג דערפאר, הרי נתאנה מוכר איז דאך דער פארקויפער געווארן אויסגעפאפט, לפיכך צריך לקנותה לפי הזמן, מ'דארף קוקן אויף די צייט וויפיל יאר ס'איז דא און אזוי דארף מען עס קויפן. וזהו שנאמר דאס איז די פשט וואס די פסוק פירט אויס במספר לויט די צאל שני תבואות פון די תבואה יארן, ימכר לך. לפי מנין שני התבואות שתהא עומדת ביד הלוקח לויט וויפיל תבואה יארן ס'וועט שטיין אינעם הענט פונעם לוקח תמכור לו זאלסטו אים דאס פארקויפן. דאס איז די פשוט פשט דא אין פסוק. זאגט רש י ורבותינו דרשו מכאן, מ'האט גע'דרשנ'ט פון די במספר שני תבואות ימכר לך, שהמוכר שדהו ווען איינער פארקויפט זיין פעלד, אינו רשאי לגאול פחות משתי שנים, מ'טאר נישט צוריק אויסלייזן דעם פעלד פונעם לוקח ווילאנג ס'גייט נישט אדורך קיין צוויי יאר. שתעמוד שתי שנים ביד הלוקחו מיום ליום, צוויי גאנצע יאר זאל עס בלייבן ביים לוקח, און נאכדעם קען מען עס צוריק קויפן, ואפילו יש שלש תבואות באותן שתי שנים, אפילו דער לוקח האט געהאט דריי מאל צו עסן תבואה אין די צוויי יאר כגון שמכרה לו בקמותיה, ער האט אים עס געהאט פארקויפט מיט שטייעדיגע תבואה. און דאס דרש'נט מען פון במספר שני תבואות ימכר לך, זאגט רש י זאלסט נישט מיינען אז די ווארט שני גייט יעצט טייטשן צוויי, זאגט ער און שני אינו יוצא מפשוטו, ס'מיינט ווייטער יארן, כלומר מספר שנים של תבואות, לויט די צאל פון די תבואה יארן, און ס'מוז זיין תבואה יארן ולא של שדפון און נישט קיין אויסגעקלאפטע יארן, אויב ס'וואקסט נישט געהעריג רעכנט מען דאס נישט פאר א יאר, נאר אין מיעוט שנים שניים, די מיעוט פון שני יארן מיינט צוויי, און פון דעם האט מען ארויסגעלערנט אז כאטשיג צוויי יאר מוז עס בלייבן ביים לוקח. איז די רמב ן שטעלט זיך דא, לויט ווי רש י האט מסביר געווען, אז די פסוק רעדט מען אז מען האט פארקויפט א פעלד, און די פסוק זאגט אונז אן אז מען דארף וויסן וויפיל יאר עס איז דא ביז יובל כדי מען זאל נישט איבעררעכענען, איבערצאלן אדער ווייניגער צאלן פון וויפיל ס'איז באמת ווערט יעצט, קומט דאך לכאורה אויס אז די מצוה פון אל תונו איש את אחיו ווען מ'טאר נישט אויספאפן איז געזאגט געווארן אויכעט ביי קרקעות. אונז ווייס מיר, די גמרא זאגט, מ'לערנט ארויס פון או קנה מיד דבר הניתן מיד ליד נאר אויף מטלטלין גייט אן אונאה אבער אויף קרקעות גייט נישט אן די דין פון אונאה. און וויאזוי שטימט עס דא מיט די פרשה וואס ס'שטייט דא קלאר ארויסגעשריבן אז ביי קרקעות גייט אויך אן אונאה? דער רמבן האט עטליכע תירוצים, איין תירוץ זאגט ער, אז ווען די חזל האבן געזאגט אין אונאה לקרקעות, האבן זיי געמיינט צו זאגן אז מען וועט נישט דארפן צוריק געבן דאס געלט אויב מען האט אויסגעפאפט ביי מטלטלין, אויב מען האט אויסגעפאפט מיט א זעקסטל דארף מען צוריק געבן דאס געלט וויפיל ס'איז מער ווי מ'האט געדארפט באצאלן, און אויב ס'איז אויסגעפאפט מיט מער ווי א זעקסטל, איז ביטול מקח, די גאנצע מקח ווערט אויס. דאס איז אבער נאר ביי מטלטלין, ביי קרקעות האבן חזל געזאגט אפילו מ'האט אויסגעפאפט מיט מער ווי א זעקסטל, זענען מענטשן מוחל, מ'איז מוותר, און מ'דארף נישט צוריק צאלן אפילו דאס געלט. אבער פארשטייט זיך אז דער וואס האט אויסגעפאפט איז עובר אויף א לאו, און דאס האט די תורה דא אנגעזאגט אל תונו איש את אחיו, אז מען טאר נישט אויספאפן, ס'וועט טאקע נישט זיין קיין ביטול מקח, מען וועט אפילו נישט דארפן צוריק געבן דאס געלט, אבער א לאו איז ווייטער דא, פונקט זאגט ער ווי ביי מטלטלין, ווען מען פאפט אויס יענעם מיט ווייניגער ווי א זעקסטל. בלייבט אלעס אזוי ווי ס'איז, מען דארף נישט צוריק געבן קיין געלט, אבער א לאו איז דא, די זעלבע זאך ווען מען האט אויסגעפאפט ביי קרקעות, צוריק געבן דאס געלט וועט מען נישט דארפן, אבער אויף א לאו האט מען עובר געווען. נאך א תירוץ זאגט ער, אז די גמרא זאגט אז ביי קרקעות איז נישטא קיין אונאה, אבער אויב מען האט אויסגעפאפט במידה, מיט א מאס, ער האט אים געהאט געזאגט ער געט אים אזא גרויסע שטח און ער האט אים געגעבן א קלענערע שטח, אדער ער האט אים אויסגעפאפט מיט די מנין א צאל פון וויפיל זאכן ער פארקויפט אים איז דא ביי קרקעות אויך דא אונאה. איז דא ביי די פרשה רעדט מען דאך אז ער האט אויסגעפאפט מיט א מנין מיט א צאל, דער מוכר האט איינגערעדט פארן לוקח למשל אז ס'איז נאך דא דארטן צוואנציג דרייסיג יאר ביז יובל, און דערווייל איז נאר געווען צען יאר ביז יובל, האט ער דאך אים אויסגעפאפט מיט די צאל וויפיל יארן ס'איז נאך דא, איבער דעם גייט יא אן אונאה. ווען גייט נישט אן קיין אונאה? ווען מען רעכנט איבער מיטן פרייז, אבער דא אז מען האט מען האט אים אויסגעפאפט מיט די מנין השנים, אויף דעם גייט יא אן אונאה. דער חזקוני זאגט אז ווען חזל האבן געזאגט אין אונאה לקרקעות איז עס נאר אין די צייטן וואס ס'גייט נישט אן די מצוה פון יובל, די צייטן וואס די אידן זענען שוין נישט געווען אין ארץ ישראל, איז וויבאלד ס'גייט נישט אן יובל, און דער פעלד גייט קיינמאל נישט צוריק קומען צום בעל הבית, איז וויפיל געלט ער זאל רעכענען דערפאר, הייסט עס קיינמאל נישט אויסגעפאפט, ס'איז זיך ווערט יעדן דאלער. און די תורה וואס זאגט אז ס'איז יא דא אונאה ביי קרקעות ווייל די תורה רעדט אין די צייטן וואס ס'גייט יא אן די מצוה פון יובל, און אז ס'גייט אן די מצוה פון יובל און ס'גייט צוריק קומען צום בעל הבית, טאר מען נישט אויספאפן.

פון חנמאל'ס פעלד, וואס איז אריבערגעקומען צו מיר אין רשות, איך האב עס אפגעקויפט, איך האב געגעבן דעם שטר מכירה פאר ברוך בן נריה און איך האב אים אנגעזאגט, ער זאל עס אריינלייגן אין א שארבענע כלי און אוועקלייגן ס'זאל זיך האלטן אויף א לאנגע צייט, האב איך געדאוונט צום אייבערשטן לאמור אזוי צו זאגן. זאגט דער תרגום וצליתי קדם ה' בתר דיהבית ית שטרא דזביני לברוך בר נריה למימר. זאגט דער פסוק אהה השם אלקים, ירמי' הנביא האט זיך צוקרעכצט, האט ער געזאגט הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ דו האסט געמאכט די הימל און די ערד, בכוחך הגדול מיט דיין גרויסע כח ובזרועך הנטויה מיט דיין אויסגעשטרעקטע ארעם, אויב אזוי אז דו האסט עס געמאכט, לא יפלא ממך כל דבר, איז דאך גארנישט, קיין שום זאך פארהוילן פון דיר, דו ווייסט אלעס וואס ס'גייט זיין, אויב אזוי, זאגט ער, איך וויל פארשטיין, פארוואס דו האסט מיר געהייסן אפקויפן דעם פעלד פון חנמאל? יעצט איז דאך א צייט וואס די שונא באלאגערט ירושלים, ער האלט עס ביים אייננעמען, יעדער גייט פארטריבן ווערן אין גלות, איז וואס איז דער ענין פון דעם וואס דו האסט מיר געהייסן אז איך זאל אפקויפן דעם פעלד פון חנמאל?

ערליכקייט פון אונזערע עלטערן, און ער האט באשלאסן צו טון גענאדע מיט זייערע קינדער, ווייל דער אייבערשטער טוט דאך גענאדע מיט אן ערליכן מענטש ביז צוויי טויזנט דורות שפעטער, האט ער געהאפט און מתפלל געווען אז דאס זאל זיין די מעשה, אז מען האט צוריקגעצויגן פון די גזירת הגלות און יעדער גייט בלייבן אין ארץ ישראל, איז פאסט זיך זייער גוט אז ער זאל אפקויפן חנמאל'ס פעלד. זאגט ער ווייטער ומשלם עון אבות אל חיק בניהם אחריהם דער אייבערשטער באצאלט די זינד פון די עלטערן אויף די שויס פון זייערע קינדער נאך זיי, דאס הייסט אויב די קינדער פירן זיך אזוי שלעכט ווי די עלטערן, באשטראפט ער די קינדער אויף די עבירות פון די עלטערן. הקל הגדול דער גרויסער באשעפער הגיבור דער שטארקער, השם צבקות שמו. זאגט די גמרא מסכת יומא, והנורא האט ער נישט געזאגט.

זאגט דער פסוק ווייטער גדול העצה, דער אייבערשטער וואס ער האט גרויסע און חשוב'ע עצות, ורב העליליה, זיינע אלע מעשים זענען גרויס, אומצאליגע מעשים טוט ער, ער איז דער אדון כל המעשים, און מען קען נישט פארשטיין אלע זיינע מעשים, אשר עיניך פקוחות וואס דיינע אויגן זענען אפן על כל דרכי בני אדם אויף אלע וועגן פון די מענטשן לתת לאיש כדרכיו צו געבן פאר יעדן מענטש לויט זיינע וועגן,

ובישראל ובאדם, טייטשט דער תרגום, דו האסט געמאכט וואונדערליכע זאכן מיט די אידן ווען זיי זענען געוועזן צווישן די אומות העולם. רש"י ברענגט א מדרש, ובישראל ובאדם, דער אייבערשטער האט געטון אזעלכע זאכן וואס ס'איז געוועזן א חלק דערפון פאר די אידן און א חלק דערפון א פארקערטע זאך איז געווען פאר די גוים, דער אייבערשטער האט אהערגעברענגט א עמוד הענן וואס האט געמאכט ליכטיג פאר די אידן, און פון די אנדערע זייט האט עס פארטונקלט פאר די גוים אין די זעלבע צייט.

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כ"ח, הכר פנים לא טוב, צו דערקענען די פנים פון איינער פון די בעלי דינים אינמיטן א דין תורה, אז דער דיין זאל ארויסווייזן צו יענעם א ליבשאפט מער ווי צום אנדערן, דאס איז נישט גוט, די טענות פונעם צווייטן בעל דין ווערן פארשטאפט ווען ער זעט אז דער דיין האט מער א געפיל צו זיין קעגנער. ועל פת לחם יפשע גבר, צוליב א שטיקעלע ברויט וואס דער דיין באקומט אלס א שוחד, וועט זיך דער דיין פארשולדיגן, ער מאכט אז מען זאל אים דארפן באשטראפן אויף דעם וואס ער האט פארדרייט דעם דין. נאך א פשט, צוליב דעם שטיקל ברויט וואס ער רעכנט צו באקומען פון איינער פון די בעלי דינים, טוט ער באשולדיגן דעם מענטש פון דעם דין תורה וואס ער יענער וואלט באמת געדארפט ארויסקומען גערעכט. אבער אז ער רעכנט זיך אז מען גייט אים געבן עפעס א שטיקל שוחד, טוט ער שוין פארדרייען דעם דין תורה און ער באשולדיגט דעם גערעכטן. זאגט דער תרגום, מיסב באפי לא טב, ועל פיצא דלחמא נחוב גברא. זאגט דער פסוק, נבהל להון, איש רע עין. דער מענטש וואס ער איז א קארגער, ער וויל נישט געבן קיין תרומות און מעשרות, ער איז צוטומלט זיך צו פארשאפן מער און מער פארמעגן, און ער ציטערט אז טאמער ער וועט אראפגעבן תרומות און מעשרות וועט ער פארארעמט ווערן, ולא ידע און ער ווייסט נישט כי חסר יבואנו, דאס אז ער געבט נישט אראפ קיין תרומות און מעשרות, דאס וועט אים ברענגען א חסרון, דער אייבערשטער וועט אים באשטראפן, עס וועט אריינקומען חלילה א קללה אין זיינע פארמעגנס, דורך דעם וואס ער שיידט נישט אפ די אלע מתנות כהנה ולוויה. נאך א פשט, זאגט דער רלב"ג, דער קארגע מענטש מיינט אז מיט דעם וואס ער האלט צוריק געלט פון אנדערע מענטשן, ער געט נישט קיין צדקה, ער געט נישט קיין מתנות פאר קיינעם, דורך דעם וועט ער האבן א גרויס פארמעגן. ער כאפט אבער נישט אז דורך דעם האט ער נישט קיין נאנטע חברים, אז מען פארטיילט נישט פון זיך גארנישט, מען פארגינט נישט פאר יענעם גארנישט, האט מען נישט קיין נאנטע פריינט, און אזוי וועט אים צוקומען א חסר, א שאדן, ווייל אויב ס'וועט זיך אים מאכן עפעס א צרה און ער וועט דארפן הילף פון אנדערע מענטשן וועט ער נישט האבן צו וועמען זיך צו ווענדן, ס'לוינט זיך אים נישט אנצוהאלטן די קארגשאפט, ענדערש זאל ער פארטיילן צדקה מיט א ברייט האנט און אזוי וועט ער האבן אסאך גוטע פריינט וואס וועלן אים גרייט זיין צו קומען צו הילף ווען ס'פעלט זיך אויס. זאגט די תרגום, דמסתרהב למזלא גברא דביש עיניה ולא ידע דחוסרנא אתי עלוי. זאגט דער פסוק מוכיח אדם, ווען איינער זאגט מוסר פאר א מענטש, אחרי, נאכדעם ווען יענער זעהט איין אז דער מענטש האט געמיינט זיין טובה, אחרי נאכדעם זאגן די מפרשים וואס ס'קומט א שטראף אויף די רשעים און א שכר טוב פאר די צדיקים, איז חן ימצא, וועט דער מוסר זאגער געפינען חן אין די אויגן פון די מענטשן, ממחליק לשון, מער ווי דער וואס האט זיך געהאט גע'חנפ'עט מיט א גלאטן צונג און געזאגט אז זיי טוען גוט, יעצט זעען זיי שוין איין ווער ס'איז געווען זייער אמת'ער חבר, דער וואס האט זיך גע'חנפ'עט און געזאגט אז וואס זיי טוען איז גוט און זיי דארפן זיך נישט פארבעסערן, דער האט נישט געמיינט זייער תועלת, ער האט געוואלט, ער האט געקענט באשטיין אז זיי זאלן באקומען באשטראפט, אבער דער וואס האט אים מוסר געזאגט, הגם בשעת מעשה איז עס נישט אזוי איינגענעם, מענטשן גלייכן נישט ווען מען איז מעורר אויף זאכן, אבער ס'שטעלט זיך ארויס אז יענער האט געמיינט זייער תועלת. רש"י ברענגט א מדרש, מוכיח אדם אחרי, דאס גייט ארויף אויף משה רבינו וואס ער האט מוכיח געווען אידישע קינדער וואס ווערן אנגערופן אדם, אז זיי זאלן גיין נאך מיר, נאך דער אייבערשטער, חן ימצא ממחליק לשון, משה רבינו האט געפונען חן אין די אויגן פונעם אייבערשטן מער ווי דער בלעם וואס ער האט געווען א גלאטע צונג און ער האט געזאגט פאר די אידן מה טובו אהליך יעקב ער האט זיי גערימט און גע'חנפ'עט און געזאגט אז זיי זענען פיין און זיי דארפן זיך נישט פארבעסערן און פארקערט מען קוקט זיך נישט אום אויף זיי זיי קענען זינדיגן זיי קענען טון וואס זיי ווילן. דער משה רבינו וואס ער האט מוסר געזאגט פאר די אידן, ער האט געזאגט השמרו לכם פן יפתה לבבכם, דער האט געפונען מער חן אין די אויגן פונעם אייבערשטן ווי דער מחליק לשון. דער רלב"ג לערנט דא פשט, מוכיח אדם זאגט שלמה המלך ווען איינער וויל מוסר זאגן פאר א מענטש און ער וויל אז די ווערטער זאלן באמת ווערן אנגענומען ביי יענעם, אחריי, זאל ער קומען נאך מיר זאגט שלמה, זאל ער קוקן וויאזוי איך זאג מוסר, נעם א ביישפיל פון די פריערדיגע פסוק, וואס שלמה המלך האט אזוי שיין גערעדט צו דעם קארגן מענטש, און ער האט אים אויפגעקלערט אז ס'לוינט זיך נישט, ס'איז נישט פראקטיש אפילו, צו זיין קארג, אז מ'איז קארג פארלירט מען גוטע חברים, מ'וועט נישט האבן ווער ס'זאל אים קומען צו הילף ווען ס'פעלט זיך אויס. מיט אזא מין אופן וועלן די ווערטער אריינדרינגען אין די אויערן פון דער וואס דארף באקומען דאס מוסר און ער וועט זיך טאקע פארבעסערן. זאגט ער, אויב דו וועסט קומען נאך מיר, דו וועסט אזוי מוסר זאגן אז יענער זאל אנערקענען אז דו מיינסט זיין תועלת, איז חן ימצא ממחליק לשון, וועט דער מוסר זאגער געפינען מער א חן אין די אויגן פון דעם מענטש וועם ער זאגט מוסר, מער ווי דער וואס חנפ'עט זיך צו אים און ער זאגט אים אז ער דארף זיך גארנישט פארבעסערן. זאגט דער תרגום, דמכס לברנשא קדמוי חסדא נשכח טב מן הוא דמפליג בלישן. זאגט דער פסוק גוזל אביו ואמו, ווען איינער גזל'ט פון זיין אייגענע טאטע מאמע, ואומר און ער זאגט אין פשע, ס'איז נישט קיין שולד ס'איז נישט קיין זינד, ווייל זייערע פארמעגנס גייען סיי ווי אנקומען צו מיר, איך גיי זיי ירש'נען, חבר הוא לאיש משחית, דער איז א חבר מיט דעם מענטש וואס ער איז א פארדארבער, ווייל ער הייבט טאקע אן צו גזל'ן נאר פון זיין טאטע מאמע, מיט א תירוץ כלומרשט אז דאס איז זיין אייגענע פארמעגן, אבער אז מען געוויינט זיך צו צו גזל'ן, וועט עס גיין ווייטער און ווייטער, ער וועט זיך דערקייקלען צו ווערן א חבר מיט דעם פארדארבער, און ער וועט שטיין אויף די גאסן און באראבעווען מענטשן. רשי זאגט פון חזל, גוזל אביו ואמו מיינט איינער וואס איז מחטיא את הרבים, ער טוט צורויבען פונעם טאטן אין הימל זיינע מענטשן, ער מאכט אז מען זאל נישט דינען דעם אייבערשטן, און ער טוט צורויבען פון די מאמע פון כנסת ישראל אלע השפעות טובות. און ער זאגט נאך אין פשע, ער האט נישט אליין געזינדיגט, איז חבר הוא לאיש משחית, דער איז א חבר מיט ירבעם בן נבט, וואס ער האט משחית געווען את ישראל לאביהם שבשמים. זאגט דער תרגום, דגזיל לאבוי ולאמיה, ואמר לית חובא, חברא הוא לגברא מחבלנא. זאגט דער פסוק רחב נפש, איינער וואס האט א ברייטן נפש, ער גליסט צו אלע מיני תאוות, ער איז נישט צופרידן מיט וואס ער האט, יגרה מדון, טוט ער אנרייצן אויף זיך א קריגעריי, רשי זאגט ער ברענגט אויף זיך א מידת הדין, און אנדערע מפרשים זאגן אז דאס מיינט ער וועט זיך זייער גרינג צוקריגן מיט מענטשן, ווייל אז א מענטש איז נישט צופרידן פון זיין לעבן, איז ער כסדר אנגעצויגן, און פון א קורצע קלייניקייט וואס איינער האט אים געגעבן א זאג אדער א טו ווערט ער אינגאנצן באליידיגט און אויפגערעגט און ער מאכט א גאנצע קריגעריי מיט יענעם. אויך ווייל ער איז פארנומען נאכצוזוכן זיינע תאוות, איז אמאל כדי צו באקומען א געוויסע זאך וואס ער גליסט דארף ער זיך צוקריגן מיט איינעם, איז דער מענטש איז פול מיט קריגערייען. ובוטח על השם, איינער וואס פארזיכערט זיך אויפ'ן אייבערשטן, ער גלייבט אז וואס איז אים באשערט האט אים דער אייבערשטער שוין געגעבן, ער איז צופרידן מיט זיין חלק ער דארף נישט נאך, אזא איינער לעבט א רואיג און גליקליך און צופרידן לעבן, ידושן, ער וועט זיין אנגעזעטיגט און אנגעפעטיגט, ס'פעלט אים גארנישט, ער לעבט רואיג און גליקליך. זאגט דער תרגום, גברא רחב מגרג תגרי, ודמסבר באלקא נדהון. זאגט די משנה מסכת קידושין פרק ג' האומר לחבירו ווען איינער זאגט פאר זיין חבר צא גיי ארויס וקדש לי אישה פלונית גיי זיי מקדש יענע פרוי פאר מיינעטוועגן והלך און ער איז געגאנגען מיט א פאפעריי דער חבר וקידשה לעצמו ער האט איר מקדש געווען פאר זיך ער האט אויסגעכאפט מקודשת זי איז מקודש פאר דעם חבר און נישט פאר דער וואס האט אים געהאט געבעטן אז ער זאל גיין מקדש זיין די פרוי פאר זיך אליין, אבער ס'איז א רמאות, ס'איז א פאפעריי, ער האט נישט געטון קיין גלייכע זאך. זאגט די משנה וכן האומר לאישה ווען איינער זאגט פאר א פרוי הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום, דו זאלסט זיין מקודש צו מיר נאך דרייסיג טעג, נישט יעצט, ובא אחר ס'איז געקומען א צווייטער וקידשה בתוך שלושים יום, יענער האט איר יעצט אינמיטן די דרייסיג טעג מקדש געווען אז ס'זאל גלייך חל זיין די קידושין, מקודשת לשני, ווערט זי מקודש נאר צום צווייטן. בת ישראל לכהן, טאמער איז זי געווען א טאכטער פון א ישראל און דער צווייטער וואס האט איר מקדש געווען איז געווען א כהן, תאכל בתרומה, זי מעג אפילו עסן תרומה, זי איז ממש געווארן זיינס און זי האט גארנישט איינגעלייגט מיטן ערשטן, און זי קען אפילו עסן תרומה. אזוי איז אונזער גירסא, ברטנורא איז דא א גירסא, בת כהן לישראל, אויב זי איז געוועזן א בת כהן, און דער ערשטער מענטש וואס האט איר מקדש געווען און געזאגט אז די קידושין זאל חל זיין הערשט נאך דרייסיג טעג, איז געווען א ישראל, תאכל בתרומה מעג זי נאך עסן אין די גאנצע דרייסיג טעג תרומה, ווייל די קידושין צום ישראל האט נאכנישט חל געווען. און אויב זי איז געווען א בת ישראל לכהן, טאר זי נישט עסן קיין תרומה, ווייל זי איז נאכנישט קיין אשת כהן ווילאנג ס'לויפט נישט דורך די דרייסיג טעג, לויטן ברטנורא גייט די פאל נישט ארויף אויף בא אחר וקידשה בתוך שלושים יום, נאר ס'באציט זיך אויף די ערשטע פאל אז א מענטש האט געזאגט פאר א פרוי הרי את מקודשת לי לאחר שלושים, שמועסט די משנה אויס וואס וועט זיין די הלכה לגבי עסן תרומה אין די דרייסיג טעג. זאגט די משנה אויב א מענטש האט געזאגט פאר א פרוי דו זאלסט זיין מקודש צו מיר מעכשיו פון יעצט ולאחר שלושים יום זאגט ער צוויי קעגנגעזעצטע לשונות אדער יעצט אדער נאך דרייסיג טעג ובא אחר וקדשה בתוך שלושים יום ס'קומט א צווייטער און ער איז איר מקדש אין די דרייסיג טעג אינמיטן די דרייסיג טעג אז ס'זאל חל זיין גלייך מקודשת ואינה מקודשת ס'איז א ספק צו זי איז נתקדש געווארן צום ערשטן אדער צום צווייטן און דער ספק גייט אן אפילו נאך די דרייסיג טעג ענדיגט זיך, ווי די גמרא איז מסביר אונז ווייסט מען נישט ווען דער מענטש האט צוגעלייגט לאחר ל' יום צו ער האט געמיינט מיט דעם א תנאי אז אויב נאך דרייסיג טעג וועל איך נאך אלץ וועלן חתונה האבן מיט דיר זאל עס חל זיין למפרע מעכשיו, אדער אפשר האט ער געוואלט צוריק ציען פון דעם מעכשיו וואס ער האט געזאגט און ער וויל נישט ס'זאל חל זיין יעצט נאר נאך דרייסיג טעג. און די נפקא מינה וועט זיין אויב איז דאס א תנאי איז נאר די ערשטע קידושין געווען א קידושין דער צווייטער קען זיך נישט דא אריינמישן, אויב איז עס געוועזן א צוריקצי פון מעכשיו, ער וויל ס'זאל נאר חל זיין נאך דרייסיג טעג איז נאר דעם צווייטנס קידושין גוט און נישט דעם ערשטנס בלייבט עס א ספק קידושין און זי דארף האבן א גט פון ביידע כדי זי זאל קענען חתונה האבן. בת ישראל לכהן או בת כהן לישראל, אויב זי איז געוועזן א בת ישראל און זי איז נתקדש געווארן צו א כהן, אדער זי איז געווען א בת כהן און זי איז נתקדש געווארן צו א ישראל, לא תאכל בתרומה, טאר זי נישט עסן קיין תרומה, ווייל ס'איז א ספק צי זי איז געבליבן א בת כהן, צי זי צי זי איז געבליבן א בת ישראל, די קידושין איז א ספק צי ס'האט חל געווען אדער נישט. משנה ב'. האומר לאשה, ווען איינער זאגט פאר א פרוי הרי את מקודשת לי דו זאלסט זיין מקודש צו מיר על מנת שאתן לך מאתיים זוז. ער געבט איר א פרוטה און ער זאגט איר, דו זאלסט מקודש ווערן צו מיר מיט די פרוטה, אויפן תנאי אז איך גיי דיך אויך דערדעם געבן צוויי הונדערט זוז. הרי זו מקודשת, די קידושין האט חל געווען, והוא יתן, און ער דארף משלים זיין זיין תנאי. ווען ער געבט די צוויי הונדערט זוז ווערט זי למפרע נתקדש ווייל ווען איינער זאגט על מנת איז עס כאילו ער האט געזאגט מעכשיו. אויב ער האט געזאגט על מנת שאתן לך מכאן ועד שלושים יום, איך גיי דיר געבן די צוויי הונדערט זוז פון יעצט ביז דרייסיג טעג, ווענדט זיך עס טאקע, נתן לה בתוך שלושים, ער האט ערפילט זיין תנאי און געגעבן אין די דרייסיג טעג מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. אויב ער האט איר געזאגט הרי את מקודשת לי על מנת שיש לי מאתיים זוז, אז איך האב ביי מיר אין באזיץ צוויי הונדערט זוז, הרי זו מקודשת ויש לו, ער מוז אבער האבן, איז אויב ס'איז דא עדים אז ער האט, איז זי מקודשת ודאי, און אויב מ'ווייסט נישט צו ער האט צו נישט, איז זי מקודשת מספק, ווייל אפילו ער ווייזט איר נישט די צוויי הונדערט זוז, קען זיין אז ער האט עס יא, ער וויל איר נאר מקלקל זיין, אז זי זאל מיינען אז די קידושין איז נישט חל ווייל ער האט נישט, אבער אפשר באמת האט ער יא, איז בלייבט עס א ספק קידושין. על מנת שאראך מאתיים זוז, אויב ער האט איר געזאגט אז זי זאל מקודש ווערן צו אים מיט א פרוטה, מיט א תנאי אז ער גייט איר ווייזן צוויי הונדערט זוז, הרי זו מקודשת ויראה לה, ער מוז איר אבער טאקע ווייזן. ואם הראה על השולחן, ער איז געווען א וועקסלער, און האט ער געוויזן דארטן אין זיין געשעפט אין די וועקסלעריי אויפן טיש האט ער געוויזן געלט וואס האט נישט באלאנגט צו אים, אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש, ווייל זי האט נאר מסכים געווען צו די קידושין מיטן חשבון אז ער גייט איר ווייזן זיין געלט נישט סתם פרעמדע געלט. משנה ג'. על מנת שיש לי בית כור עפר. ער זאגט פאר א פרוי אז זי זאל נתקדש ווערן צו אים מיטן תנאי אז ער האט א בית כור וואס דאס איז דרייסיג סאה פון זאמד ער האט א שטח ווי מען קען איינפלאנצן א כור פון תבואה הרי זו מקודשת איז זי מקודש צו אים ויש לו נאר אויב ער האט טאקע און אויב ס'נישט זיכער צו ער האט צו נישט, איז זי מקודשת מספק, און די ברטנורא שמועסט אויס א צריכותא, ווען ס'שטייט ווען נאר ביי געלט אין די פריערדיגע משנה, וואלט איך געזאגט אז געלט איז זי מקודשת מספק ווען ער ווייזט נישט דאס געלט, ווייל איך קען זאגן אז ער האט עס באהאלטן אוועקגעלייגט, אבער ביי קרקעות וואלט איך אפשר געזאגט ווען א מענטש האט קרקעות האט דאך עס א קול, איז ווילאנג ער ווייזט נישט קלאר אז ער האט די קרקעות און ס'איז נישטא קיין קול דערויף, זאל איך נישט דארפן חושש זיין אז אפשר האט ער קרקעות און זי זאל נישט דארפן זיין מקודש מספק אויך נישט, לאזט ער מיר הערן ניין, אויב ס'איז דא עדים אז ער האט קרקעות, א בית כור עפר, איז זי מקודשת ודאי און אז נישט איז זי מקודש מער ספק. זאגט די משנה אויב ער האט געזאגט על מנת שיש לי במקום פלוני, אין יענע געוויסע פלאץ האט ער א בית כור עפר, ווענדט זיך טאקע אין דעם, אם יש לו באותו מקום א בית כור עפר מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. אויב ער האט איר געזאגט אז זי זאל מקודש ווערן צו אים על מנת שאראך בית כור עפר, איך גיי דיך ווייזן א בית כור פון עפר, הרי זו מקודשת ויראנה, און ער מוז זי טאקע ווייזן. ואם הראה בבקעה האט ער געוויזן סתם אויף א טאל אויף א ריזיגע שטח פון פעלדער, אבער ס'איז נישט דא דארטן פון זיינע פעלדער. אינה מקודשת איז זי נישט מקודש, אפילו באופן וואס ער איז איינגעשטעלט אין איינע פון די פעלדער, ער האט אונטערגענומען אויפצוארבעטן איינע פון די פעלדער למחצה לשליש ולרביע, אדער בעשרה כורין לשנה, ווילאנג ס'איז אבער נישט זיין בית כור עפר איז די קידושין נישט חל. משנה ד'. ר' מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי, יעדע תנאי וואס ס'זעט נישט אויס אזוי ווי די תנאים וואס משה רבינו האט געמאכט מיט די שבט גד און די שבט ראובן, הייסט נישט קיין תנאי. שנאמר, ויאמר משה אליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן, דעמאלט זאל מען זיי געבן א חלק אין עבר הירדן, וכתיב ואם לא יעבֿרו חלוצים, אויב זיי גייען נישט אַריבער באַוואָפֿנט, זיי גייען נישט העלפֿן די אַנדערע שבטים אייננעמען ארץ-ישׂראל, דאַן וועלן זיי נאָר באַקומען אַ חלק אין ארץ-כּנַעַן, אָבער נישט אין עבר-הירדן. זעט מען דאָך, אַז ס'איז געווען אַ תּנאי כּפֿול. ער האָט געזאָגט וואָס ס'גייט זײַן אויב זיי גייען יאָ אַריבער, און ער האָט איבערגעחזרט וואָס וועט זײַן אויב זיי גייען נישט אַריבער. אַזוי אויך יעדער תּנאי דאַרף זײַן כּפֿול, מע דאַרף זאָגן, דו זאָלסט מתקדש ווערן צו מיר, אויב אזוי און אזוי, און דו זאלסט נישט מתקדש ווערן צו מיר אויב נישט. און די ברטנורא לייגט צו אז נישט נאר תנאי כפול לערנט מען ארויס פון בני גד ובני ראובן, נאר אויך אז ס'מוז זיין הן קודם ללאו, מ'מוז קודם זאגן וואס יא, אויב דו וועסט יא טון כך וכך וועט יא זיין אזוי און אזוי, און נאכדעם דארף מען זאגן וואס וועט פאסירן אויב נישט, אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט פאר די בני גד ובני ראובן אם יעברו און נאכדעם אם לא יעברו, און נאך א זאך מוז זיין תנאי קודם למעשה, מען דארף קודם זאגן וואס יענער דארף טון, און נאכדעם זאגן וואס ס'גייט פאסירן דורך דעם, ווייל משה רבינו האט זיי געזאגט אויב זיי וועלן אדורך גיין דאס איז די תנאי, דעמאלטס ונתתם וועט מען זיי געבן, וואס דאס איז די מעשה. ר' חנינא בן גמליאל אומר, מען דארף נישט קיין תנאי כפול, ווייל מכלל הן אתה שומע לאו, אויב איינער זאגט פאר א פרוי דו זאלסט מקדש ווערן צו מיר בתנאי אז איך האב צוויי הונדערט זוז, פארשטייט מען שוין אליין אז אויב ער האט נישט די מאתים זוז וועט די קידושין נישט חל זיין, מען דארף עס נישט איבער'חזר'ן. איי פארוואס ביי די בני גד ובני ראובן האט משה רבינו איבערגעזאגט אז ואם לא יעברו חלוצים איז ונאחזו בתוככם בארץ כנען? זאגט ער ווייל צריך היה הדבר לאמרו דארט האט ער געמוזט דאס איבערזאגן, שאלמלא כן ווען ער וואלט נישט איבערגע'חזר'ט יש במשמע וואלט איך פארשטאנען, שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, אויב זיי גייען נישט פאראויס פון די אידן, זיי גייען נישט העלפן אייננעמען ארץ ישראל, וועלן זיי נישט באקומען קיין שום חלק, נישט אין עבר הירדן און נישט אין ארץ כנען, האט ער זיך געמוזט אויסשמועסן קלאר אז אין ארץ כנען באקומען זיי, אפגעזען צו זיי גייען אריבער צו נישט, און די גאנצע תנאי איז נאר צו זיי וועלן אויכעט באקומען א חלק אין עבר הירדן. ברטנורא שמועסט אויס די פסק הלכה אז אויב מ'האט געזאגט על מנת דארף מען נישט קיין תנאי כפול, נישט קיין הן קודם ללאו און נישט קיין תנאי קודם למעשה, נאר אויב מ'האט נישט געזאגט על מנת דעמאלטס פעלט זיך אויס די אלע דינים, און אז מ'האט נישט געדאפלט דעם תנאי וכדומה איז די תנאי אויס און די מעשה בלייבט, נישט קיין חילוק צו מ'האט מקיים געווען די תנאי אדער נישט. משנה ה, המקדש את האישה ווען איינער איז מקדש א פרוי ואמר און ער זאגט נאכדעם כסבור הייתי איך האב געמיינט שהיא כהנת אז זי איז א כהנת, איך האב איר נאר מקדש געווען איך האב געמיינט אז זי איז א בת כהן, והרי היא לוויה דערווייל איז זי א בת לוי, אדער ער זאגט לוויה איך האב געמיינט זי איז א לוי והרי היא כהנת דערווייל שטעלט זיך ארויס אז זי איז געווען א כהן, ענייה איך האב געמיינט זי איז ארעם והרי היא עשירה דערווייל איז זי רייך, עשירה איך האב געמיינט זי איז רייך והרי היא ענייה דערווייל איז זי ארעם, הרי זו מקודשת, מפני שלא הטעתו, זי האט אים נישט פארנארט, ער האט זיך אליין פארנארט, ער האט זיך איינגערעדט אז זי איז א כהנת וכדומה, ס'איז נאר דברים שבלב, און ס'איז אינן דברים, די קידושין האט חל געווען. האומר לאישה ווען איינער זאגט פאר א פרוי, א גוי זאגט פאר א אידישע פרוי הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, יעצט קען איך דיך נישט מקדש זיין, איך בין נאך א גוי, אבער נאכדעם וואס איך וועל מיך מגייר זיין זאלסטו זיין מקודש צו מיר. או לאחר שתתגיירי מיינט, א אידישער מאן זאגט פאר א גוי'אישע פרוי, נאכדעם וואס דו וועסט דיך מגייר זיין זאלסטו זיין מקודש צו מיר. אדער לאחר שאשתחרר, א עבד כנעני זאגט פאר א אידישע פרוי, איך וויל דיך מקדש זיין אויף נאכדעם וואס איך וועל באפרייט ווערן. או לאחר שתשתחררי, א אידישער מאן זאגט פאר א שפחה כנענית, נאכדעם וואס דו וועסט באפרייט ווערן וויל איך דו זאלסט זיין מקודש צו מיר. אדער א מענטש זאגט פאר א אשת איש, לאחר שימות בעליך, דו זאלסט זיין מקודש צו מיר נאכדעם וואס דיין מאן שטארבט, או לאחר שתמות אחותיך, א מענטש זאגט פאר זיין שוועגערן, יעצט קען איך דיך נישט מקדש זיין, ווייל דיין שוועסטער איז מיין פרוי, אבער נאכדעם וואס דיין שוועסטער מיין פרוי וועט שטארבן וויל איך דיך מקדש זיין, און ער זאגט איר יעצט דו זאלסט מקודש ווערן צו מיר נאכדעם וואס דיין שוועסטער שטארבט, אדער ער זאגט פאר א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן אן קינדער, און זי דארף באקומען חליצה אדער יבום, זאגט ער לאחר שיחלוץ ליך יבמיך, ווער יעצט מקודש צו מיר, אויף נאכדעם וואס דיין שוואגער וועט דיך געבן חליצה. יעצט קען עס נישט חל זיין, ווייל די משנה האלט, אין קידושין תופסין ביבמה לשוק. איז אינה מקודשת, די אלע קידושינ'ס זענען נישט קיין גוטע קידושין, ס'איז א דבר שלא בא לעולם, און מען קען נישט יעצט מקדש זיין, קען מען נישט מקדש זיין אויף שפעטער אויך נישט. וכן די זעלבע זאך האומר לחבירו ווען איינער זאגט פאר זיין חבר אם ילדה אשתך נקבה, טאמער דיין פרוי וועט געבוירן א מיידל, הרי היא מקודשת לי, זאל זי זיין מקודש צו מיר, אינה מקודשת, ס'איז אויך ווייטער א דבר שלא בא לעולם, פירט די משנה אויס, אם היתה אשת חבירו מעוברת, זי האט שוין געטראגן דאס קינד והוכר עוברה מ'האט שוין דערקענט דעם עיבור, דבריו קיימין, דעמאלטס זענען זיינע ווערטער יא שטאנדהאפטיג, ואם ילדה נקבה מקודשת, טאמער עס איז געבוירן געווארן א מיידל איז זי טאקע מקודש, שמועסט די ברטנורא אויס פונעם רמב"ם, ער מעג אבער נישט חתונה האבן מיט די מיידל ווילאנג ער איז איר נישט מקדש נאכאמאל פון פריש, ווייל באמת קען מען נישט מקנה זיין א דבר שלא בא לעולם, און דאס וואס עס שטייט אין די משנה דבריו קיימים איז נאר לחומרא אז זי טאר נישט חתונה האבן צו אנדערע מענטשן, אבער כדי זי זאל קענען חתונה האבן מיט דעם מענטש פעלט זיך אויס א פרישע קידושין. משנה ו'. האומר לאשה ווען איינער זאגט פאר א פרוי הרי את מקודשת לי דו זאלסט זיין מקודש צו מיר על מנת שאדבר עליך לשלטון זי האט געהאט עפעס זיך פארפלאנטערט מיט די רעגירונג האט ער איר געזאגט איך געב דיר דא א פרוטה און ווער מקודש צו מיר מיט דעם פרוטה אויפן תנאי אז איך גיי ערלעדיגן די זאך ביי די רעגירונג ואעשה עמך כפועל אדער האט ער געזאגט, איך געב דיך א פרוטה און ווער מקודש צו מיר מיט די פרוטה, אויפן תנאי אז איך גיי איין טאג ארבעטן פאר דיר ווי אן ארבעטער, און איך וועל נישט באקומען באצאלט, איך וועל דיר טון די טובה אויך אז איך וועל ארבעטן פאר דיר. איז דיבר עליה לשלטון, טאמער האט ער טאקע גערעדט צו די רעגירונג, ער האט אויפגעטון וואס ער האט געדארפט, ועשה עמה כפועל, אדער ער האט געארבעט מיט איר א טאג, מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. אזוי שמועסט די ברטנורא אויס אז ער האט איר נישט מקדש געווען מיט די ארבעט פון יענעם טאג, נאר מיט א פרוטה, ווייל די ארבעט פון א טאג, אונז פסק'ן מיר אז שכירות איז מתחילה ועד סוף, פון ווען מ'הייבט אן ארבעטן ווערט דער בעל הבית מחויב צו באצאלן, און ס'ענדיגט זיך די חיוב ווען ס'ענדיגט זיך די טאג ארבעט, קומט אויס אז ווען ס'ענדיגט זיך די ארבעט איז דאס א הלוואה, און מקדש במלווה איז אינה מקודשת, ער האט נישט געקענט מקדש זיין מיט די טאג ארבעט, מוז זיין אז ער איז מקדש מיט א פרוטה אויפן תנאי אז ער גייט שפעטער ארבעטן מיט איר. זאגט די משנה, אויב א מאן זאגט פאר א פרוי, הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבא, מיין טאטע זאל מסכים זיין, און ווי די ברטנורא שמועסט אויס, ער האט געמיינט צו זאגן מיין טאטע זאל נישט מוחה זיין, ער זאל שווייגן, אז ער שווייגט איז די קידושין חל, און ער געבט א צייט אפשניט, אויב ביז דרייסיג טעג איז דער טאטע נישט מוחה, דעמאלס וועט די קידושין חל זיין. רצה האב, דער טאטע האט געוואלט, דאס הייסט ער האט געשוויגן פאר דרייסיג טעג, מקודשת, ואם לאו, ער האט מוחה געווען אין די דרייסיג טעג, אינה מקודשת. מת האב, טאמער דער טאטע איז געשטארבן אינמיטן די דרייסיג טעג, הרי זו מקודשת, ער קען שוין נישט מוחה זיין. מת הבן, טאמער דער זון איז געשטארבן, דער חתן איז געשטארבן אינמיטן די דרייסיג טעג, מלמדין האב לומר שאינו רוצה, מען לערנט אויס דעם טאטן זאל זאגן א מחאה, אז ער וויל נישט די קידושין, און אזוי וועט די פרוי נישט דארפן באקומען קיין יבום, די קידושין וועט ווערן למפרע אויס. משנה ז', קידשתי את בתי, א טאטע קומט און ער זאגט, איך האב מקדש געווען מיין טאכטער, דאס הייסט איך האב אנגענומען קידושין פון איינעם פאר מיין טאכטער, ואיני יודע למי קדשתיה, איך געדענק נישט, איך ווייס נישט, פון וועמען איך האב גענומען דאס געלט. ובא אחד און ס'קומט א מענטש ואמר אני קדשתיה, נאמן, איז יענער באגלייבט און יענער מעג מיט איר גיין חתונה האבן, ווייל איך זאג אז דער מענטש איז נישט קיין מחוצף צו זאגן פאר די טאטע פון די מיידל איך האב איר מקדש געווען, אויב ס'איז נישט אמת וועט זיך דער טאטע אנרופן דו ווייסט דאך דעם אמת, דו ביסט עס זיכער נישט געווען, און אז ער האט די דרייסטקייט צו קומען זאגן אז ער איז עס געווען איז ער באגלייבט. זאגט די משנה זה אמר אני קדשתיה וזה אמר אני קדשתיה, צוויי מענטשן לאזן זיך הערן און יעדער פון זיי זאגט אז ער האט איר מקדש געווען, שניהם נותנים גט, אויב וויל זי חתונה האבן צו א דריטן, מוז זי באקומען קודם א גט פון ביידע פון די מענטשן, ואם רצו, אויב זיי ווילן איז אחד נותן גט קען איינער פון זיי איר אפגט'ן, ואחד כונס, און דער צווייטער קען מיט איר חתונה האבן. משנה ח. קידשתי את בתי, א טאטע קומט און ער זאגט, איך האב אנגענומען קידושין פאר מיין טאכטער. קדשתיה וגירשתיה כשהיא קטנה והרי היא קטנה, ער זאגט איך האב מקבל געווען קידושין פאר אירעטוועגן, און תיכף בתוך כדי דיבור זאגט ער אז ער האט אויך אנגענומען א גט, ווייל אויב ס'וואלט געווען מער ווי א כדי דיבור, קומט דאך אויס אז זי איז געווארן א חזקת אשת איש דורך אים, קען ער שוין נישט קומען זאגן גירשתיה, א טאטע איז נישט באגלייבט צו זאגן אז ער האט אנגענומען די גט פון זיין טאכטער, נאר אויף חתונה צו מאכן, אויף אננעמען קידושין איז א טאטע באגלייבט. אבער בתוך כדי דיבור קען ער יא זאגן קדשתיה וגרשתיה. איז אויב זי איז נאך יעצט א קטנה, וואס ער קען איר נאך יעצט ווען מקדש זיין צו איינעם, איז נאמן, ער איז באגלייבט צו זאגן אז זי איז געווען נתקדש און אז זי איז גע'גט געווארן און פון יעצט און ווייטער איז זי אסור פאר כהנים. אויב אבער ער האט געזאגט קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה, ווען זי איז געווען א קטנה האב איך אנגענומען פאר איר א קידושין און בתוך כדי דיבור זאגט ער איך האב איר אפגע'גט, והרי היא גדולה אבער יעצט איז זי שוין א גדולה ווען ער זאגט די עדות'שאפט, אינו נאמן איז ער נישט באגלייבט איר צו אסר'ן אויף כהנים, ווייל נאר אויב ער קען איר נאך יעצט מקדש זיין, דעמאלטס איז ער באגלייבט, אבער אויב זי שוין יעצט א גדולה, זי שוין א בוגרת, און ער קען איר שוין נישט מקבל קידושין זיין פאר איר, איז ער מער נישט באגלייבט. זאגט די משנה טאמער א טאטע קומט און ער זאגט אויף זיין טאכטער נשבית זי איז געפאנגען געווען ופדיתיה איך האב איר אויסגעלייזט בין שהיא קטנה בין שהיא גדולה אינו נאמן אפילו איז זי נאך יעצט א קטנה אויף דעם האט די תורה נישט געגעבן קיין נאמנות פאר א טאטע א טאטע האט נאר באקומען נאמנות צו מקבל קידושין זיין פאר א טאכטער אבער נישט צו זאגען אז זי איז געווען געפאנגען וואס א געפאנגענע פרוי ווערט אויכעט אסור פאר כהנים. זאגט די משנה מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים, א מענטש האט געהאלטן ביים שטארבן האט ער געמאלדן אז ער האט קינדער, אפילו מיט די פרוי האט ער נישט געהאט קיין קינדער, אבער וויבאלד ער האט קינדער איז ער נישט מחויב ביבום, נאמן איז ער באגלייבט, און ווי די גמרא שמועסט אויס, מען רעדט דא אז פארדעם האט דער מענטש נישט געהאט קיין שום חזקה אז ער זאל האבן קינדער, אבער ער האט אויך נישט געהאט קיין חזקה אז ער זאל האבן ברודערס, האט מען דאך געוואוסט אז ווען ער שטארבט גייט זי נישט דארפן האבן קיין יבום ווייל ס'איז נישט דא קיין ברודערס אויכעט נישט, און יעצט אז ער קומט און ער זאגט אז ס'איז דא קינדער איז ער באגלייבט ווייל ער טוישט נישט די חזקה פון פריער, אויב אבער זי האט נישט געהאט קיין שום חזקה פון קינדער אדער פון ברודערס קומט דאך אויס אז זי וואלט נישט געדארפט באקומען יבום, און ער רופט זיך אן בשעת מיתה יש לי אחים איך האב ברודערס און ער וויל אז זי זאל יא ווערן מחויב ביבום, אינו נאמן מיט דעם איז ער נישט באגלייבט ווייל ער וויל מיט דעם טוישן איר חזקה פון פריער. זאגט די משנה המקדש את בתו סתם, א מענטש האט אנגענומען קידושין פאר זיין טאכטער, אין הבוגרות בכלל, די ערוואקסענע טעכטער וואס זענען שוין מער ווי צוועלף און א האלב יאר, זיי זענען זיכער נישט אין כלל פון דעם ספק, דאס הייסט א מענטש האט אנגענומען קידושין פאר זיין טאכטער און ער האט עטליכע טעכטער, ער האט קטנות און נערות און בוגרות, איז אפילו אויב די בוגרת האט אים געמאכט פאר א שליח אז ער זאל מקבל זיין קידושין פאר אירעטוועגן, זאג איך אז ער לאזט נישט איבער א מצוה וואס ליגט אויף אים, וואס ס'ליגט א מצוה אויף א טאטע צו טרעפן שידוכים פאר זיינע יונגערע טעכטער, און גיין מקבל קידושין זיין פון די פאר די בוגרת וואס זי איז שוין ערוואקסן, ממילא איז נאר די קטנות און די נערות אין כלל פונעם ספק, זיי אלע וועלן דארפן באקומען א גט, אבער די בוגרות האט ער זיכער נישט אינזין געהאט ביים אננעמען די קידושין. משנה ט', מי שיש לו שתי כתי בנות משתי נשים, א מענטש האט געהאט א פרוי, ער האט געהאט מיט איר צוויי טעכטער, די פרוי איז געשטארבן האט ער חתונה געהאט מיט נאך א פרוי און געהאט מיט איר נאך צוויי טעכטער, האט ער געהאט צוויי קאטעגאריעס פון קינדער, א עלטערע סעט און א יונגערע סעט, ואמר און ער זאגט קידשתי את בתי הגדולה, ער זאגט איך האב מקבל קידושין געווען פאר מיין גרויסע טאכטער, ואיני יודע איך ווייס אבער נישט אם גדולה שבגדולות צי די עלטסטע טאכטער פון די ערשטע פרוי וואס זי איז די גאר עלטסטע או גדולה שבקטנות אפשר האט ער געמיינט צו זאגן די עלטסטע פון די יונגערע קינדער פון די צווייטע פרוי או אפשר האט ער געמיינט צו זאגן קטנה שבגדולות די יונגערע פון די עלטערע סעט שהיא גדולה וואס זי איז נאך אלץ גרעסער מן הגדולה שבקטנות פון די עלטסטע פון די יונגערע סעט. איז כולן אסורות, אלע זענען אין כלל פון די ספק קידושין, חוץ מן הקטנה שבקטנות, דברי ר' מאיר, ר' מאיר האט געהאלטן אז א מענטש רעדט אפילו ספיקות'דיגע זאכן, מחית איניש נפשיה לספיקא, ממילא ווען ער האט געזאגט גדולה, איז יעדע טאכטער וואס קען ווערן אנגערופן גדולה, זי האט איינעם אונטער זיך, זענען אלע אין כלל פונעם ספק, נאר די גאר יונגסטע וואס זי האט נישט קיינעם יונגער פון זיך, איר האט ער זיכער נישט מקבל קידושין געווען און זי איז מותר חתונה צו האבן צו וועם זי וויל, רבי יוסי אומר, כולן מותרות. א מענטש רעדט נאר קלאר, ער לייגט זיך נישט אריין אין קיין ספיקות, אז ער האט געזאגט גדולה האט ער געמיינט די גאר עלטסטע, איז אלע אנדערע טעכטער זענען מותר זיי מעגן חתונה האבן צו וועם זי וויל, חוץ מן הגדולה שבגדולות, די גאר עלטסטע, זי איז נתקדש געווארן דורך דעם טאטן צו דעם מענטש. און די זעלבע מחלוקה וועט זיין אויף א פארקערטע מעשה, אויב א טאטע זאגט קידשתי את בתי הקטנה, איך האב מקבל קידושין געווען פאר מיין קליינע טאכטער, ואיני יודע, און מען ווייסט נישט, אם קטנה שבקטנה צו ער האט געמיינט די גאר יונגסטע, דאס הייסט די יונגערע פון די יונגערע סעט, או קטנה שבגדולות, אפשר האט ער געמיינט די יונגערע פון די עלטערע סעט, פון די ערשטע פרוי, או אפשר האט ער געמיינט צו זאגן די גדולה שבקטנות, די עלטערע פון די יונגערע קינדער, שהיא קטנה מן הקטנה שבגדולות, זי קען אויך ווערן אנגערופן א קליינע, ווייל זי איז קלענער פון די קלענערע פון די גרעסערע קינדער פון די ערשטע פרוי. איז כולן אסורות, לויט ר' מאיר, חוץ מן הגדולה שבגדולות, דברי ר' מאיר, ווען ער האט געזאגט קטנה, האט ער געמיינט, אלע וואס קענען נאר ווערן אנגערופן קטנה, האט ער אפשר געמיינט מקבל קידושין צו זיין פאר זיי. ר' יוסי אומר כולן מותרות, אלע זענען מותר, חוץ מן הקטנה שבקטנות, נאר די גאר קלענסטע, איר האט ער געמיינט מקבל קידושין צו זיין. און די גמרא מאכט א צריכותא, פארוואס דארף זיין א מחלוקה ביי ביידע זאכן, סיי ביי גדולה און סיי ביי קטנה, ווייל ווען ס'שטייט ווען די מחלוקה נאר ביי גדולה, וואלט איך געזאגט אז ביי גדולה האלט ר' מאיר אז אלע זענען אין כלל פונעם ספק, ווייל א טאטע פרייט זיך ווען ער קען אנרופן זיין טאכטער גדולה, און ווילאנג ס'איז דא איין קינד אונטער איר, רופט ער איר אויכעט גדולה, אבער דארטן ווי ער האט געזאגט קטנה, אפשר איז רבי מאיר מודה צו רבי יוסי אז נאר די גאר יונגסטע טאכטער האט ער געמיינט ווייל ער וויל נישט אנרופן זיינע ערוואקסענע טעכטער קטנה. און ווען ס'וואלט ווען געשטאנען די מחלוקה נאר ביי קטנה וואלט איך געזאגט אז ביי קטנה האלט רבי יוסי אז ס'איז נאר די קטנה שבקטנות, אבער אפשר ביי גדולה וואלט ער מודה געווען צו רבי מאיר אז אלע זענען אין כלל פונעם ספק ווייל א טאטע וויל אלע קינדער קענען אנרופן ערוואקסן. לאזט ער מיר הערן אז די מחלוקה גייט ביי ביידע זאכן. משנה י, האומר לאשה קדשתיך, א מענטש זאגט פאר א פרוי, איך האב דיך מקדש געווען, און ווי די גמרא זאגט, ער זאגט איך האב דיך מקדש געווען פארנט פון עדים, ס'איז נישטא אזא זאך ווי קידושין אן עדים, נאר די עדים זענען נישטא יעצט, איז דארפסטו מיר גלייבן אויפן ווארט אז איך האב דיך מקדש געווען, והיא אומרת לא קדשתני, זי זאגט ניין, דו האסט מיך קיינמאל נישט מקדש געווען, איז הוא אסור בקרובותיה, דער מאן וואס ער האט איר געמאכט ווי א חתיכה דאיסורא כאילו ער האט איר מקדש געווען, ווערט ער אסור מיט אירע קרובות, ער טאר נישט חתונה האבן מיט איר מאמע, נישט מיט איר שוועסטער, נישט מיט איר טאכטער, אבער והיא מותרת בקרוביו, זי האט זיך נישט געמאכט ווי א חתיכה דאיסורא, זי מעג חתונה האבן מיט די קרובים, מיט די ברודער, צו מיט די טאטע מיט די זון פון דעם מענטש. אויב ס'איז פארקערט די מעשה, היא אומרת קדשתני, זי טענה'ט, דו האסט מיך מקדש געווען פאר עדים, והוא אומר לא קדשתיך און ער זאגט איך האב דיך קיינמאל נישט מקדש געווען, איז די זעלבע זאך, הוא מותר בקרובותיה, דער מאן וואס ער האט זיך נישט גע'אסר'ט און ער זאגט אז ס'איז נישט אמת, מעג ער חתונה האבן מיט איר מאמע, מיט איר שוועסטער, מיט איר טאכטער, והיא אסורה בקרוביו, זי האט זיך געמאכט ווי א חתיכה דאיסורא, איז זי אסור חתונה האבן מיט זיינע קרובים. און דער ברטנורא שמועסט אויס א צריכותא אויף די צוויי פעלער, פארוואס דארף שטיין סיי ווען א מאן זאגט פאר א פרוי און סיי ווען א פרוי זאגט פאר א מאן? ווייל ווען ס'שטייט ווען נאר די ערשטע פאל, וואלט איך, ווי דער מאן זאגט פאר די פרוי איך האב דיך מקדש געווען, וואלט איך געזאגט אז אין הכי נמי דא פארשטיי איך זייער גוט פארוואס די פרוי דארף נישט חושש זיין צו די קידושין, ווייל ס'קען זיין אז דער מאן רעדט אין די וועלט אריין, ס'גייט אים נישט אן אז ער זאל ווערן אסור אין די קרובות פון די איין פרוי, האט ער געשאסן און געזאגט אז ער האט איר מקדש געווען אבער ס'איז נישט אמת. אבער ווען א פרוי קומט צו א מאן און זי זאגט דו האסט מיך מקדש געווען, וואס מיט דעם טוט זי זיך אסר'ן אויף די גאנצע וועלט, איז אפשר זאל מען זיך מער רעכענען מיט אירע ווערטער און זאגן אז דער מאן זאל אויכעט ווערן אסור מיט אירע קרובות, לאזט מיך די משנה הערן אז נישט. זאגט די משנה קדשתיך אויב א מאן זאגט פאר א פרוי איך האב דיך מקדש געווען מיט עדים, והיא אומרת לא קדשת אלא בתי, נישט מיך האסטו מקדש געווען מיין טאכטער האסטו מקדש געווען, איז הוא אסור בקרובות גדולה, דער מאן איז אסור חתונה האבן מיט די קרובות פון די ערוואקסענע פרוי ווייל ער האט געמאכט די קרובות ווי א חתיכה דאיסורא אויף אים, וגדולה מותרת בקרוביו, די ערוואקסענע פרוי די מאמע איז מותר חתונה האבן מיט די קרובים פון דעם מענטש, הוא מותר בקרובות קטנה, דער מאן מעג חתונה האבן מיט די קרובות פון די יונגע מיידל ווייל ער האט נישט געזאגט אז ער האט איר מקדש געווען, די קטנה מותרת בקרוביו, די קליין מיידל איז אויך מותר חתונה צו האבן מיט די קרובים פון דעם מאן, ווייל הגם איר מאמע האט געזאגט אז זי האט מקבל קידושין געווען פאר איר, א מאמע איז נישט באגלייבט מקבל קידושין זיין פאר א טאכטער, נאר א טאטע האט אזא נאמנות, אבער א מאמע האט נישט קיין נאמנות מקדש צו זיין א טאכטער אפילו מדרבנן. משנה י"א, קידשתי את בתך, אויב א מאן זאגט פאר א פרוי איך האב מקדש געווען דיין טאכטער, והיא אומרת לא קידשת אלא אותי, ניין מיך האסטו מקדש געווען נישט מיין טאכטער, איז הוא אסור בקרובות קטנה, דער מאן איז אסור חתונה האבן מיט די קרובות פון די טאכטער, ווייל ער האט זיי געמאכט אויף זיך ווי א חתיכה דאיסורא, און קטנה מותרת בקרוביו, די טאכטער זי מעג חתונה האבן מיט די קרובים פון דעם מאן, זי האט דאך גארנישט געזאגט. הוא מותר בקרובות גדולה, דער מאן איז מותר חתונה האבן מיט די קרובות פון די מאמע, ווייל ער האט נישט געזאגט פאר די מאמע איך האב דיך מקדש געווען ער האט איר נאר געזאגט איך האב מקדש געווען דיין טאכטער, גדולה אסורה בקרוביו, די מאמע וואס זי האט געהאט געזאגט דו האסט מיך מקדש געווען זי ווערט אסור מיט די קרובים פון דעם מאן, זאגט די ברטנורא באמת די פאל איז א איבעריגע משנה, ווייל מען קען דאס אלעס פארשטיין אויכעט פון די פריערדיגע משנה, אבער אז מען רעדט שוין די אלע פעלער פון פריער האט ער דאס אויכעט שוין אויסגעשמועסט. די ברטנורא לייגט צו נאך א נקודה, אז ביי די אלע פעלער ווי די פרוי זאגט פאר די מאן דו האסט מיך מקדש געווען, און ער זאגט ס'איז נישט אמת, אבער זי ווערט דאך אסור, זי מעג נישט יעצט חתונה האבן צו קיינעם, בעט מען דעם מענטש א טובה אז ער זאל איר געבן א גט כדי זי זאל מעגן חתונה האבן. אויב פון זיך אליין גייט ער און ער שרייבט א גט פאר איר, צייגט דאך דאס אז ער האלט אויכעט אז ער האט איר מקדש געווען, צווינגט מען אים אז ער מוז איר באצאלן אויכעט כתובה. משנה י"ב, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, אויף יעדע פאל ווי די קידושין איז תופס און ס'איז נישטא קיין שום עבירה, א געווענליכע חתונה, הוולד הולך אחר הזכר, גייט דאס קינד נאכן זכר נאכן טאטן, ואיזה, זו כהנת, לויה וישראלית, א טאכטער פון א כהן צו פון א לוי צו פון א ישראל, שנישאת וואס זי האט חתונה געהאט לכהן או ללוי או לישראל, די קידושין איז חל, ס'איז נישטא קיין שום עבירה, און די קינד ווערט וואס דער טאטע איז, טאטע איז א כהן איז די קינד א כהן און אזוי ווייטער. שטייט דאך למשפחותם לבית אבותם אלעס גייט לויט די טאטעס משפחה. וכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, יעדן פאל ווי די קידושין איז תופס אבער ס'איז דא אן עבירה, למשל חייבי לאווין וואס דער תנא פון דער משנה האלט קידושין תופסין בחייבי לאווין, איז הוולד הולך אחר הפגום, די קינד גייט נאך דער וואס איז פגום, ואיזו, זו אלמנה לכהן גדול, אויב א אלמנה האט חתונה געהאט צו א כהן גדול וואס די קידושין איז תופס אבער ס'איז דא א איסור לאו, גייט דער קינד נאכן פגום און דער קינד איז א חלל, די זעלבע זאך אויב זי איז געווען א גרושה וחלוצה און האט חתונה געהאט לכהן הדיוט, איז די קינד אויך א חלל, אדער א ממזרת און נתינה וואס האט חתונה געהאט לישראל, וויבאלד דאס איז א איסור לאו, ווערט דער קינד א ממזר אדער א נתין, און בת ישראל וואס האט חתונה לממזר און נתין, ווערט אויך די קינד א ממזר אדער א נתין. זאגט די משנה וכל מי שאין לה עליו קידושין, די פרוי מיט די מענטש קענען נישט חתונה האבן, די קידושין איז נישט תופס, ס'איז א חייבי כריתות, אבל יש לה על אחרים קידושין, זי איז א אידישע טאכטער, א צווייטער מענטש וואלט איר געקענט מקדש זיין, אבער די מענטש איז איר'ס א ברודער וכדומה וואס ער טאר מיט איר נישט חתונה האבן, הוולד ממזר, די קינד וואס זיי געבוירן איז א ממזר. ואיזה זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה, יעדע פון די עריות אין די תורה, אז מ'האט חתונה און ס'איז געווערט געבוירן א זון, איז דער קינד א ממזר. וכל מי שאין לה, לא עליו ולא על אחרים קידושין, א פרוי וואס ביי איר איז נישט תופס קיין שום קידושין, נישט פון דעם מענטש און נישט פון קיין שום אנדערע מענטש, הוולד כמותה גייט די קינד נאך איר, ואיזה זה ולד שפחה ונכרית, א גויאישע דינסט, אדער א גויאיטע, וואס קיינער קען זיי נישט מקדש זיין, איז אויב האט איינער געוואוינט מיט זיי און ס'איז געבוירן געווארן א קינד, איז דער קינד א ריכטיגער עבד, אדער א ריכטיגער גוי. משנה י"ג, ר' טרפון אומר יכולין ממזרים לטהר, ס'איז דא א מעגליכקייט פאר ממזרים צו מאכן אז זייערע משפחות זאלן נאך ריין ווערן, זייערע קינדער זאלן נישט האבן קיין דין ממזר, כיצד? ממזר שנשא שפחה ווען א ממזר האט חתונה מיט א שפחה כנענית, הוולד עבד אזוי ווי מען האט געלערנט אין די פריערדיגע משנה אז די קינד גייט נאך די מאמע. אז די קינד איז א עבד, איז שחררו טאמער מען האט אים באפרייט, נמצא הבן בן חורין, ווערט ער א בן חורין, ער ווערט א כשר'ע איד, ער איז נישט קיין ממזר. האט רבי טרפון געהאלטן אז מען מעג לכתחילה א ממזר גיין חתונה האבן מיט א שפחה כנענית כדי צו קענען מטהר זיין זיינע קינדער. רבי אליעזר אומר, הרי זה עבד ממזר, ער ווערט נישט קיין כשר'ע איד, ער איז נאך אלץ א ממזר, ער איז אן עבד און א ממזר אינאיינעם און אפילו מען וועט אים באפרייען וועט ער נישט ווערן אויס ממזר. דער ברטנורא שמועסט אויס אז רבי טרפון איז מודה אז ווען א עבד האט חתונה געהאט מיט א ממזרת איז די קינד א ממזר ווייל מען קען נישט גיין נאכן טאטן, א עבד האט נישט קיין יחוס, ער האט נישט קיין יחוס אז זיין קינד זאל קענען ווערן גערעכנט נאך אים. זאגט די גמרא אין מסכת קידושין דף עיין עמוד א', אמר רבה בר בר חנה כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, ווען איינער האט חתונה מיט א פרוי וואס עס פאסט נישט פאר אים, ער האט חתונה געהאט מיט איינער וואס איז פסול פאר אים, מעלה עליו הכתוב רעכנט אויף אים דער פסוק כאילו חרשו לכל העולם כאילו ער האט אויפגעאקערט די גאנצע וועלט, וזרעו מלח און ער האט איינגעזייט זאלץ, לא די וואס ס'וועט יעצט גארנישט וואקסן, נאר ער מאכט חרוב די גאנצע ערד מ'וועט גארנישט קענען מער איינפלאנצן דארטן, שנאמר ווייל ס'שטייט א פסוק ואלה העולים מתל מלח תל חרשא, דרשנ'ט ער תל חרשא א לשון פון אויפאקערן, און תל מלח אז מ'האט איינגעפלאנצט דארטן זאלץ, און מ'רעדט דארט אין פסוק פון אזעלעכע וואס ס'שטייט ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם, אזעלעכע וואס זיי שטאמען פון צווייפלהאפטיגע חתונות, זיי ווערט גערעכנט ווי זיי האבן טאקע איינגעפלאנצט, אויפגעאקערט און איינגעפלאנצט זאלץ. אמר רבה בר רב אדא אמר רב, כל הנושא אישה לשם ממון, ער האט געטון א שידוך צוליב געלט און ער האט פארקוקט אויף יחוס, ער האט פארקוקט אויף כשרות צוליב געלט, הויין לו בנים שאינם מהוגנים, וועט ער האבן אזעלעכע קינדער וואס זיי טויגן נישט, שנאמר, בהשם בגדו, זיי האבן געפעלשט אינעם אייבערשטן, כי בנים זרים ילדו, זיי האבן געבוירן פרעמדע קינדער. ושמא תאמר טאמער וועסטו זאגן ממונם פלט, דאס געלט וועט אבער בלייבן, נו, זיי וועלן נישט האבן אזעלכע פיינע קינדער, אבער געלט וועלן זיי האבן, תלמוד לומר עתה יאכלם חודש את חלקיהם, ביז א חודש, ווי די גמרא זאגט ווייטער, וועט אויסגיין זייער גאנצע חלק פון די געלט, ושמא תאמר חלקו ולא חלקה, אפשר נאר די חלק פון די מאן, די נכסי צאן ברזל וואס ער האט זיך אונטערגענומען אחריות, דאס וועט קאליע גיין, ווייל ער האט דאך געטון א איסור, ער האט דאך פארקוקט, און גענומען איינע וואס איז פסול פאר אים, אבער אפשר די נכסי מלוג וואס באלאנגט פאר די פרוי, וואס זי האט דאך בעצם נישט חוטא געווען, ווייל זי פארקערט זי האט דאך געזוכט חתונה צו האבן מיט א מיוחס, אפשר יענע געלט וועט בלייבן, תלמוד לומר חלקיהם ביידענס טייל, וועט חרוב גיין. ושמא תאמר לזמן מרובה, ס'וועט דויערן א לאנגע צייט ביז ס'גייט קאליע די געלט, תלמוד לומר חודש. מאי משמע אמר רב נחמן בר יצחק חודש נכנס איין חודש קומט אריין וחודש יוצא און איין חודש גייט ארויס, וממונם אבד און זייער געלט איז פארלוירן. ואמר רבה בר רב אדא ואמרי לה אמר רב סלא אמר רב המנונא, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו, אליהו הנביא בינדט אים צו, והקדוש ברוך הוא רוצעו, דער אייבערשטער שמייסט אריין מיט א רצועה, ותנא אונז האבן מיר געלערנט אין א ברייתא על כולם, אויף די אלע, ווי רש"י זאגט, סיי אויף כהנים, סיי אויף לוויים, סיי אויף ישראלים, אליהו כותב, ער שרייבט אלעס אראפ, והקדוש ברוך הוא חותם און דער אייבערשטער שרייבט אונטער, וואס שרייבט מען און וואס חתמ'ט מען? אוי לו לפוסל את זרעו, וויי איז פאר דער וואס וועט פסל'ען זיינע קינדער ולפוגם את משפחתו, ער מאכט פעלערדיג זיין משפחה, ולנושא אישה, שאינה הוגנת לו און דער וואס האט חתונה צו א פרוי וואס זי פאסט נישט פאר אים, די קומענדיגע ווערטער איז די גר"א מוחק, אליהו כופתו והקדוש ברוך הוא רוצעו דאס נעמט ער ארויס. זאגט די גמרא שפעטער אויף עמוד ב', אמר ר' אבין בר רב אדא אמר רבי אמר רב, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, ווען איינער האט חתונה מיט א פרוי וואס זי פאסט נישט פאר אים, א פסול'ע פרוי, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, ווען דער אייבערשטער וועט מאכן רוען זיין שכינה אויף אידן, מעיד על כל השבטים, וועט ער עדות זאגן אויף אלע שבטים, ואין מעיד עליו ער וועט נישט עדות זאגן אויף אים שנאמר שבטי קה עדות לישראל אימתי הוי עדות לישראל בזמן שהשבטים שבטי קה ווי די מהרש"א איז מסביר די גמרא זאגט דאך איש ואישה שזכו שכינה שרויה ביניהם ס'איז דא אין די ווארט איש א י' פונעם הייליגען שם י' ק און אין די אין די ווארט אישה איז דא א ה' פון די שם י' ק איז דאס זאגט די פסוק דא ווען איז עס א עדות לישראל? ווען ס'איז שבטי קה, ווען ס'איז דא ביי זיי די י' ק, ווען ס'איז איש ואישה שזכו, ווען איינער האט חתונה מיט א פאסיגע שידוך, מיט אן ערליכע פרוי, אבער אויב ער האט געטון א שידוך מיט א אישה שאינה הוגנת לו, וועט דער אייבערשטער נישט עדות זאגן אויף אים אז ער איז פון דער געמיינדע פון די אידן. זאגט די גמרא אמר רב חמא בר רב חנינא כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו ווען דער אייבערשטער מאכט רוען זיין שכינה אויף אידישע קינדער, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, נאר אויף די יחוס'דיגע משפחות, די וואס זענען אמת'ע אידן, שנאמר, בעת ההיא נאום השם, אהיה לאלוקים, איך וועל זיין צו א באשעפער לכל משפחות ישראל, די אלע וואס זענען באמת ישראלים, לכל ישראל לא נאמר אלא לכל משפחות. שטייט ווייטער אין פסוק והמה יהיו לי לעם, שטייט דאך קודם אז דער אייבערשטער וועט זיין צו א באשעפער פאר די אידישע משפחות, און נאכדעם שטייט אז די אידן וועלן זיין א פאלק פארן אייבערשטן. אמר רבה בר רב הונא, זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים, דאס איז א מעלה ביי אידן מער ווי ביי גרים, דאילו בישראל כתיב בהו והייתי להם לאלוקים והמה יהיו לי לעם, דער אייבערשטער ווערט קודם דער באשעפער פון די אידן, און נאכדעם מיט די צייט ווערן די אידן דעם אייבערשטנ'ס פאלק. דער אייבערשטער טוט זיי דערנענטערן ביז זיי נעמען זיך אונטער טאקע עול מלכות שמים, ואילו בגרים כתיב, אז זיי דארפן זיך קודם פעדערן און אהערשטעלן ווערן דעם אייבערשטנ'ס פאלק, מי זה ערב את לבו לגשת אלי נאום השם, והייתם לי לעם, קודם דארפט עטס זיין צו מיר פאר א פאלק. ואנוכי אהיה לכם לאלקים, אויב עטס וועטס ענק דערנענטערן צו מיר, דעמאלטס וועל איך זיין ענקער באשעפער, אבער די גרים טוט מען נישט צוערשט דערנענטערן צום אייבערשטן, אזוי ווי ביי די אידישע פאלק וואס דער אייבערשטער דערנענטערט זיי קודם צו זיך. זאגט די זוהר הקדוש, עבדו את ה' ביראה, מהו ביראה? כמה דאת אמר ראשית חכמה יראת השם. ודא מלכות שמים, מלכות שמים ווערט אנגערופן יראה, ובגין כך עול מלכות שמים, פאר דעם ווערט עס אנגערופן עול מלכות שמים, ועל דא האי בקדמיתא הוא דכולא, דאס איז די ערשטע זאך, ווייל מלכות דאס איז די טויער וואס דורך דעם גייט מען אריין צו אלע מדריגות, און דורך דעם קען מען גיין העכער און העכער, אבער ס'דארף זיך אנהייבן מיט מלכות, און פאר דעם ווערט עס אנגערופן עול מלכות שמים. מאן אוכח, ווער ווייזט מיר אויף אז אזוי גייט טאקע די סדר, ס'הייבט זיך אן מיט מלכות און פון דארט גייט עס העכער? פון דעם וואס איך זעה תפילה של יד בקדמיתא, די ערשטע טוט מען אן דעם תפילין של יד, וואס דאס איז רומז אויף מידת המלכות, און ערשט נאכדעם טוט מען אן דעם תפילין של ראש, פון דעם זעט מען עס בגין דבהאי עייל לשאר קדושא, מיט דעם גייט מען אריין צו די איבריגע הייליגקייטן, ואי האי לא אשתכח לגביה, אויב ס'געפינט זיך נישט ביי די מענטש, עול מלכות שמים, לא שריא ביה קדושא לעילא, וועט נישט רוען אויף אים די העכערע קדושה, בגין כך שטייט בזאת יבוא אהרן אל הקודש כתיב, בזאת גייט ארויף אויף די מידה פון מלכות, אז ער הייבט אן מיט די מידה פון מלכות וועט ער קענען אריינגיין צו די קדושה העכער און העכער. והאי עול, די עול מלכות שמים לא שריא רוהט נישט במאן דאיהו כפית באחרא צו איינער וואס איז נכנע און צוגעבינדן צו א צווייטן, ועל דא, און צוליב דעם עבדין פטורין מעול מלכות שמים, קנעכט זענען פטור פון עול מלכות שמים ווייל זיי זענען משועבד פאר זייערע בעלי בתים. ואי מהאי עול פטורין, אויב זיי זענען פטור פון די עול מלכות שמים, וואס דאס איז די ערשטע מדריגה אין קדושה, מכל שאר פטורין זענען זיי זיכער פטור פון אלע אנדערע מדריגות פון קדושה. דהא שאר, די איבעריגע מדריגות לא שריא עליה דבר נש, רוהט נישט אויף א מענטש, עד דאשתכח גביה בהאי עול, ווילאנג ער האט נישט דעם עול מלכות שמים. ובגין כך, הוו אכלי ישראל במצרים חינם, די אידן אין מצרים וואס זיי זענען געווען פארשקלאפט, האבן זיי דאך נישט געקענט אפילו אנהייבן אריינצוגיין אין די שערי הקדושה. און פאר דעם ווערט עס אנגערופן חינם, וואס חינם מיינט אן די אן די עול מלכות שמים. אוף הכא, די זעלבע זאך דא, יצא לחופשי חינם, וואס שטייט ביי די עבדים, מיינט אויכעט אז זיי וועלן קענען ארויסגיין צו דער פריי, פון דעם וואס זיי זענען פאר דעם געווען חינם אן א מצוה. דהא עבדא הוה, ער איז דאך געוועזן א קנעכט. וכל מה דעביד אלעס וואס ער האט געטון, חינם הוא, ס'איז געווען אומזיסט בלא מלכות שמים. פון יעצט און ווייטער וועט ער קענען ארויסגיין, זאגט ער ואף על דא דחינם הוו עובדוי, אפילו זיינע מעשים פארדעם זענען געוועזן אן א עול מלכות שמים, יצא לחופשי וועט ער יעצט קענען ארויסגיין אויף דער פריי ויהא ליה נייחא, און ער וועט האבן א מנוחה ווי ס'שטייט דא אין די זייט אז ער וועט קענען מיטנעמען מיט זיך די אלע מצוות און מעשים טובים וואס ער האט יא געטון ווען ער איז געווען פארשקלאפט, דאס וועט ער אלעס מיטנעמען. לבתר דאיהו בחירו, נאכדעם וואס ער איז באפרייט געווארן ואשתכח ביה נייחא, יהבין עליה עול געבט מען אים ארויף א יאך מההוא אתר פון דעם פלאץ פון די מידת המלכות דאפיק ליה לחירו וואס דאס האט אים ארויסגעצויגן לחירות. ואי בר נש יסרב למיפק לחירו, אויב דער עבד זאגט אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי, ער וויל נישט ארויסגיין צו פרייהייט כמה דאת אמר, ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני, הא ודאי פגים ליה להאי אתר, מאכט ער א חיסרון אין די מידת המלכות, דשביק ער לאזט איבער עול מלכותא דלעילא ונטיל עול דמאריה, ער נעמט אן אויף זיך דעם יאך פון זיין בעלבאס, ועל דא מה כתיב, והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת, והגישו אדוניו אל האלוקים דרש'נט ער דא אל האלוקים סתם, דאס מיינט די מידת המלכות, די שכינה הקדושה, לגבי ההוא אתר דפגים ליה, אז ער האט פוגם געווען אין עול מלכות שמים, דארף מען אים צוטראגן צו דעם מידת המלכות דהכי נמי אלוקים אקרי. ולאן אתר יתקריב לגביה ווי טראגט מען אים צו, אל הדלת או אל המזוזה? בגין דהאי אתר האמיר דאך געשמועסט אז דאס איז די פתח דאס איז די שער אריינצוגיין צו אלע קדושות, פתחא הוא דלעילא ומזוזה אקרי עס ווערט אויך אנגערופן מזוזה, והא איתמר, איז מכיוון דאיהו אכוון לאפגמא להאי אתר, ער האט געוואלט פוגם זיין דעם מידה, איז ההוא פגימו אשתאר בהדיה ביה בגופיה אין זיין גוף מאכט מען א פגם מען בארט אים די אויער, הדא הוא דכתיב ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם, תהוי עבדא תחות רגלוי דמאריה עד שתא דיובלא ער דארף בלייבן א קנעכט אונטער די פיס פון זיין בעלבאס ביז די יאר פון יובל. את אזנו אמאי, שטעלט ער זיך פארוואס טאקע פונקט דעם אויער דארף מען בארן? והא אוקמוה דאס האט מען איינגעזעצט די פשוטע פשט, ווייל אוזן ששמע על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים, און ער האט זיך גענומען א נייעם אדון דארף מען אים בארן די אויער. אבל זאגט ער נאך א פשט, שמיעה תלי בהאי אתר, הערן, דאס ווענדט זיך אין די מידת המלכות. עשיה, לעילא. מעשים, דאס איז אביסל א העכערע מדריגה, דאס איז די מידת הבינה. ובגין דישראל כד קריבו לטורא דסיני ווען זיי האבן זיך דערנענטערט צום בארג סיני. דהוו ברחימו דלבייהו לאתקרבא לקודשא בריך הוא זיי האבן אזוי מיט א שטארקע אהבה אין הארץ זיך געוואלט דערנענטערן צום אייבערשטן, אקדימו עשיה לשמיעה זיי האבן תיכף אנגעהויבן מיטן העכערן מדריגה פון עשיה נאך פאר די נידריגער מדריגה פון שמיעה, דהא שמיעה בקדמיתא באמת קומט שמיעה פריער ולבתר עשיה. שמיעה בהאי שמיעה תליא, די שמיעה פון די מענטש איז אנגעוואנדן אין די שמיעה פון מידת המלכות, איז ועל דא הוא פגים להאי שמיעה ער האט פוגם געווען די שמיעה, יתפגים שמיעה דיליה זאל מען פוגם זיין זיין אויער, וישתאר פגימו ביה און די פגם די חסרון בלייבט אין אים, ולא ישתאר הוא עבדא למאריה, עד דיתקרב לאתר דפגים, ער קען נישט בלייבן קיין קנעכט פאר זיין באלבאס ווילאנג מען וועט אים דערנענטערן צו דעם מידת המלכות וואס ער האט געוואלט פוגם זיין ויתפגים הוא קמיה און ער זאל באקומען א חיסרון פארנט פון די מידת המלכות וישתאר ביה ההוא פגימו און דער פגם וועט בלייבן אין אים אין זיין אויער ובגין כך והגישו אדוניו אל האלוקים סתם כמה דאוקימנא ועל דא ושבתה הארץ שבת לה'. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תפילה פרק ד', היה עומד בתפילה א מענטש איז געשטאנען שמונה עשרה ונטפו מי רגליו על ברכיו, עס האט אנגעהויבן טריפן מי רגליים אויף זיינע קניען, ממתין עד שיכלו המים, ווארט ער אויס ביז ס'ענדיגט זיך, וחוזר למקום שפסק, און ער גייט ווייטער פון וואו ער האט געהאלטן. ואם שהה אויב ער האט זיך פארזוימט כדי לגמור את התפילה, אזוי לאנג ווי ס'דויערט צו ענדיגן א גאנצע דאווענען, חוזר לראש דארף ער אנהייבן נאכאמאל שמונה עשרה. וכן המשתין מים, ווען איינער איז פאר שמונה עשרה ארויסגעגאנגען אין בית הכסא שוהה דארף ער זיך פארזוימען כדי הילוך ארבע אמות ווי לאנג ס'דויערט צו גיין פיר איילן, ואחר כך יתפלל הערשט נאכדעם קען ער אנהייבן צו דאווענען. ומשהתפלל, אויב א מענטש וויל ארויסגיין נאכן דאווענען שוהה אחר תפילתו דארף ער זיך פארזוימען נאך די שמונה עשרה כדי הילוך ארבע אמות ווי לאנג ס'דויערט צו גיין פיר איילן, ואחר כך משתין נאכדעם קען ער ארויסגיין כדי שיפסיק דברי התפילה מפיו ווילאנג ס'איז נאכנישט אדורך די שיעור פון גיין ד' אמות, זיין מויל שעפשעט נאך די ווערטער פונעם דאווענען, און מ'קען נישט דעמאלטס ארויסגיין. כוונת הלב כיצד, איינע פון די זאכן וואס פעלט זיך אויס צו קענען צוגיין צום דאווענען, אז מ'זאל אינזין האבן אינעם הארץ. וויאזוי גייט דאס צו? כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. ואם התפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. אז מ'האט געדאווענט אן א כוונה דארף מען איבערדאווענען. מצא דעתו משובשת, א מענטש זעט אז זיין קאפ איז עפעס נישט דא, וליבו טרוד, זיין הארץ איז עפעס פארנומען מיט צופיל אנדערע זאכן און ער קען זיך נישט שטעלן דאווענען, אסור לו להתפלל, ער טאר זיך נישט שטעלן דאווענען עד שתתיישב דעתו ביז ער ווערט בארואיגט. לפיכך, הבא מן הדרך, איינער וואס קומט פון א וועג, והוא עיף, ער איז אויסגעמוטשעט, או מיצר, ס'איז אים ענג. ער איז נישט באקוועם עפעס אסור לו להתפלל טאר ער זיך נישט שטעלן דאווענען עד שתתיישב דעתו ביז זיין געוויסן בארואיגט זיך. אמרו חכמים, ישהה שלושה ימים אז מען קומט פון א ווייטע וועג זאל מען ווארטן דריי טעג עד שינוח ביז מען וועט זיך בארואיגן ותתקרר דעתו ואחר כך יתפלל. ברענגט די הגהות מיימוניות פון תוספות אז היינטיגע צייטן זעמער נישט נזהר אין די אלע הלכות ווייל סיי ווי זעמער ליידער נישט געהעריג מכוון ביים דאווענען אויסער א שיכור וואס תפילתו תועבה, דאס איז מען מקפיד אויך אויף היינטיגע צייטן. זאגט דער ספר חסידים אין סימן ל"ג, שטייט א פסוק אין איכה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, דאס שלעכטס און דאס גוט, דאס קומט נישט פונעם אייבערשטן, אין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות טוב או רע, דער אייבערשטער איז נישט גוזר צו א מענטש זאל זיין ערליך אדער נישט. וכן אמרו חכמים, הכל בידי שמים, אלעס ווענדט זיך אינעם אייבערשטן חוץ מיראת שמים, שנאמר, ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך, וואס פארלאנגט דער אייבערשטער פון דיר, כי אם ליראה, דיין יראת שמים דארפסטו צושטעלן. ובשעה שנולד אדם ווען א מענטש ווערט געבוירן גוזרים עליו אם גיבור אם חלש ער זאל זיין שטארק אדער שוואך אם עשיר אם עני רייך אדער ארעם אם נאה אם מכוער צו שיין אדער שמוציג אם ארוך אם גוץ לאנג אדער קורץ אבל אם צדיק אם רשע לא אלא משימים לפניו שני דרכים מען שטעלט אים אראפ צוויי וועגן ויבחר לו האחד ער דארף זיך אויסוועלן איין וועג, ואחרי אשר החוטא זה מפסיד עצמו כאשר סר מדרך טובה, מאס בטוב ובחר ברע, וויבאלד דער מענטש וואס ער האט געזינדיגט האט זיך אליין צוגרונד געלייגט מיט דעם וואס ער האט זיך אוועקגעקערט פונעם גוטן וועג, ער האט ממאס געווען אינעם גוטס און אויסגעקליבן אינעם שלעכטס, לפיכך צריך לבכות ולקונן מען דארף וויינען און קלאגן על אשר עשה לנפשו וגרם לו רע, אויף דעם וואס ער האט שלעכט געטון פאר זיין נפש, מזה שכתוב אחריו שטייט א פסוק שפעטער אין איכה מה יתאונן אדם חי, אויף וואס קען א לעבעדיגער מענטש קרעכצן, גבר על חטאיו, אויף זיינע עבירות, אויף דעם דארף ער קרעכצן. בוא וראה קום און זעה כמה תעניות וצומות ותחינות מבקש כשבנו חולה, ווען איינעמ'ס זון איז חלילה קראנק וויפיל פאסט ער און וויפיל וויינט ער און וויפיל בעט ער, כי מרה נפשו עליו ווייל ער איז זייער פארביטערט. ועל אחד מאוהביו, טאמער איינער פון זיינע פריינט האט חלילה א צרה וויפיל ער פארפירט, כל שכן שיש לו להתענות ולהתאבל בעשותו עבירה, ווען ער האט געטון אן עבירה. והתשובה, אז א מענטש טוט תשובה משיבה נפשו לעולמים, דאס וועט צוריקקערן זיין זעהל אויף אייביג.